און אין נײַנצן איין און זיבעציק האבן מיר געהאט דא אין מאנטריאל דאס גוטע מזל וואס יוג'ין ארנשטיין איז געקומען צו אונז ווי א געהילפס פראפעסאר אין מעקגיל אוניווערסיטעט אין דער אפטיילונג פאר אידישע שטודיעס. ער איז געווען פון נײַנצן צוויי און זיבעציק ביז זעקס און זיבעציק דער פארזיצער פון אט דער אפטיילונג. און ער איז א פראפעסאר פון אידישער ליטעראטור אין מעקגיל. אבער וואס איר דארפט וויסן איז אז פאקטיש זיינע פארמעלע שטודיעס האט יוג'ין געמאכט אין געשיכטע, אין אידישער, ס'הייסט אין אלגעמיינער און אידישער געשיכטע. ער האט באקומען זיין באקאלאוור פון סיטי קאלעדזש אין ניו יארק.

און איך מיין דא אונזער דער עולם איז ער באקאנט אמערסטן פאר זיינע לעקציעס, זייער אינטערעסאנטע לעקציעס וועגן ליטעראטור, און עס איז מיין מיינונג אז דער שטודיע פון געשיכטע גיט א נאך א דימענסיע דעם פארשטאנד פון ליטעראטור, עס גיט דער ליטעראטור א פלאץ. אין אונזער פאלקס געשיכטע, ווייל ווי מיר ווייסן איז אמערסטן פון אונזערע שרייבער זענען נישט האבן נישט געוואוינט אין קיין וואקום ווי מען זאגט נאר זענען געווען זייער אלעמאל פארבונדן מיטן פאלק און איך מיין אז דאס וועט זיך באמת אויסדריקן אין דער טעמע פון דער היינטיקער לעקציע, יוג'ין ארנשטיין וועט רעדן צו אונז וועגן דעם בוך ערב פון אלי שעכטמאן, יוג'ין ארנשטיין. הארציקן דאנק רבקה, חשובער עולם א גוטע וואך. רבקה איך בין באמת זייער צופרידן וואס די האסט אונטערגעשטראכן אין דיין אריינפיר מיין. געשיכטליכן הינטערגרונט אזוי צו זאגן, ווייל איך מיין אז דו וועסט מאכן מיין ארבעט היינט אביסל גרינגער. איך האלט אז דער ראמאן וואס איך וועל היינט רעדן וועגן אים איז נישט נאר א ליטעראריש ווערק, נאר אן אידעאלאגישער, א קולטורעלער, אן אידעישער דאקומענט פון דער היינטיגער צייט, פון דער איצטיגער אידישער געשיכטע. און ווי איר וועט זען פון מיין טראקטירונג, וועל איך באהאנדלען דעם דאזיקן ראמאן נישט נאר ווי אן עסטעטיש ווערק, נאר אויך צוליב זיינע היסטארישע באדייטן.

און אפגעריסן געווארן אויף אייביג פונעם לעבעדיגן גוף פונעם אידישן וועלט-פאלק. דריי יאר נאך כרושטשאוו'ס רעוועלאציעס וועגן דעם סטאליניזם אין זיין בארימטע רעדע, דאס הייסט דריי יאר נאך דער רעדע אין נײַנצן נײַן און פֿופֿציק, האט דאקטאר אלי' שולמאן, אַ ספּעץ איבער דער סאָוויעטיש-ייִדישער ליטעראַטור, געפֿרעגט אַ רעטאָרישע פֿראַגע. ער האָט געשטעלט אַ פֿראַגע, אויף וועלכע געציילטע האָבן דעמאָלט געגלייבט, אַז ס'קען קומען דער מינדסטער פּאָזיטיווער ענטפֿער. און איך ציטיר זײַן דעמאָלטיקע פֿראַגע, קען די ייִדישע ליטעראַטור אויפֿגעלעבט ווערן דאָרטן, ס'הייסט אינעם ראטן-פארבאנד, הגם די מעגליכקייטן זענען באגרענעצטע און די אטמאספערע דערדריקט, גלייבן מיר אבער פארט אין די שאפערישע כוחות פון די דארטיגע אידישע שרייבערס און אין זייער דראנג צו שאפן א אידישע ליטעראטור. און אט דער ראמאן. אלי' שעכטמאנ'ס ערב איז געווען דער בולט'סטער באווייז ווי שטארק און ווי טיף עס שלאגן די קוואלן פון דער דורות'דיגער אידישער פאלקס-קולטור, וואס האבן געקענט סטימולירן און נערן א קינסטלער צו דערגרייכן די שאפערישע הייכן. נישט געקוקט אויף אלע נגישות און רדיפות. וואונדער איבער וואונדער, דאס דאזיגע גלויבן האט זיך ארויסבאוויזן ווי בארעכטיגט אין שעכטמאנ'ס ראמאן. פֿערצן יאר נאך דער טאטאלער ליקווידאציע, פֿון די רעשטלעך ייִדישן קולטור-לעבן אינעם ראַטן-פֿאַרבאַנד. און צען יאָר נאָך דער מוראדיקע עקזעקוציע וואָס איז דורכגעפֿירט געוואָרן איבערן פּאר פֿון דער סאָוויעטיש-ייִדישער ליטעראַטור און אינטעליגענץ, האָט זיך באַוויזן אַ ראָמאַן אין המשכים אויף די שפּאַלטן פֿונעם דעמאָלטדיקן צוויי-חידושימדיקן מאָסקווער זשורנאַל, סאָוויעטיש היימלאַנד, אַ ראָמאַן וואָס האָט איבערראַשט און אויפֿגערודערט דעם ערנסטן ייִדיש-לייענער איבער גאָר דער וועלט. פֿאַרוואָס? צוליב זײַן עפּישן פֿאַרנעם, צוליב זײַן קינסטלעריש רײַך און אידיאָמאַטיש ייִדיש-לשון, און מיט זיין טיף-געפילטער בענקעניש נאכן מסורה'דיגן אידישקייט. דעם מחבר, אלי' שעכטמאנ'ן, וויל איך איצט אידענטיפיצירן נאר מיט געציילטע ווערטער. אלי' שעכטמאן איז געבוירן געווארן אינעם פאלעסיער דארף וואסקאוויטשי, אוקראינע, אין יאר נײַנצן הונדערט אַכט, און ער האט פארענדיגט דעם ליטערארישן פאקולטעט פונעם אדעסער פעדאגאגישן אינסטיטוט שוין אין דער סאוויעטישער צייט, און ער האט אויך געקעמפט אין דער רויטער ארמיי קעגן די דייטשן אין דער צווייטער וועלט מלחמה. און שעכטמאן האט דעביוטירט אין דער יידישער ליטעראטור נײַנצן הונדערט זיבן און צוואַנציק און האט געוואוינט אין קיעוו. ס'איז א דבר ידוע אז די טעקסט-קריטישע פראבלעמען זענען פילצאליגע און זייער קאמפליצירטע בנוגע סאוויעטישע ליטערארישע ווערק, צוליב די אויסטערלישע תנאים. וואס זענען משפיע דעם קינסטלעריש-שאפערישן פראצעס אינעם דאזיגן טאליטארישן לאנד. וואס מיין איך מיט דעם? ביים מחבר קען זיין א תחילות'דיגער טעקסט וואס ער אליין וועט אפשר רעווידירן צוליב אליין-צענזור, און נאכדעם זענען דא רעדאקטארן און פארשידענע פאליטישע יועצים וואס מישן זיך אריין,

און פארשערס פון דער ליטעראטור האבן זעלטן ווען די מעגליכקייט צו זען אט די פארשידענע נוסחאות פון א ווערק כדי זיי צו פארגלייכן און אזוי ארום ארויסצוקריגן דעם שרייבער'ס אמת'ן לכתחלה'דיגן מיין. דער דאזיגער כלל.

און בוך דריי פון ערב איז פובליקירט געווארן אין סאוויעטיש היימלאנד נײַנצן זיבן און זעכציק און בוך פֿיר אינעם זעלביקן זשורנאל אין יאר נײַנצן איין און זיבעציק. נאר אינעם פאל פונעם ראמאן ערב האט סיי דער מחבר, און סיי זיין לייענער זייער און זייער אסאך מזל. אלי שעכטמאן האט עולה געווען פון קיעוו קיין ישראל, כ'פארגעס דעם גענויעם יאר, אדער אין צוויי און זיבעציגסטן אדער אין דריי און זיבעציגסטן יאר, און דארט האט ער רעסטאוורירט זיין ווערק אין דער פארם און תוכן פון זיין לכתחילה'דיגן פארטראכט, און אין אט דער פארם איז דער ראמאן ערב ארויס. פיר ביכער אין צוויי בענד אינעם י.ל. פרץ פארלאג אין תל אביב, נײַנצן פֿיר און זיבעציק. און איצט אין יידישן לאנד איז אלי שעכטמאן ממשיך זיין ווערק וועגן דעם גורל פונעם רוסישן ייד אין אונזער יארהונדערט. קאפיטלעך פונעם פיפטן בוך האבן זיך געדרוקט אין די גאלדענע קייט. נומערן זעקס און אַכציק און איין און ניינציק, און מיר אלע, די לייענערס פון ערב, ווארטן מיט גרויסעם געדולד אויפן המשך. פאר מיר איז נישט מעגליך געווען אין דעם איצטיגן מאמענט זיך אונטערנעמען א טעקסט-קריטישן פארגלייך צווישן דעם סאוויעטישן, און דעם ישראלישן נוסח פון שעכטמאנ'ס ערב. אט די פראבלעם, די טעמע, איז אוודאי זוכה א פארש ארבעט. נאר היינט אוונט האב איך געפילט אז איך מוז דערמאנען דעם רושם וואס ערב האט עושה געווען אויפן אידישן לייענער אין זיין סאוויעטישע פארם מיט פופצן יאר צוריק, און איך אליין געדענק, מיט וואָס פֿאַר אַ נחת-רוח, מיט וואָס פֿאַר אַ געפֿיל איך האָב געלייענט דעם דאָזיקן ראָמאַן אין זײַן ערשטער פֿאָרם, און ווי צופֿרידן איך בין, וואָס איך האָב אים אין זײַן רעסטאָווירטער פֿאָרם, אין זײַן אמתער פֿאָרם איצט. אָבער. כ'וויל זיך היינט באגרעניצן, כ'וויל באגרעניצן מיינע איצטיגע קאמענטארן די ווייטערדיגע וועגן דעם ראמאן צו דער ישראל אויסגאבע, וואס דער מחבר האלט פאר דער אויטאריזירטער, און צו די נייע קאפיטלעך פון בוך וואס זענען געווען אין די גאלדענע קייט. נאך איין ווארט, א לעצט ווארט. וועגן דעם צוזאמענשטויס צווישן אט די צוויי נוסחאות. נאך זיין אנקומען אין מדינת ישראל האט אלי שעכטמאן דערציילט אז זיין ראמאן ערב האט תחילת'דיג געדארפט הייסן על נהרות בבל, נאר ס'איז פארשטייט זיך אוממעגליך געווען צו פובליקירן א אידישן ראמאן אונטער אזא טיטל אינעם ראטן-פארבאנד. אט דער פריער-געוואלטער אדער פריער-געווינטשענער טיטל ווארפט א ליכט אויפן תוכן און אויף די קאנפליקטן פונעם ראמאן. עס ווערט קלאר אז דער נייער טיטל, דער איצטיגער ערב, רעדט זיך נישט וועגן ערב נײַנצן הונדערט און פֿינף אדער נײַנצן זיבעצן, די אתחלתא דגאולה פון דער סאציאלער רעוואלוציע, וואס דער מחבר האלט איר פאר א גאולה א נישט געשטויגן נישט געפלויגן, נאר ערב רעדט זיך וועגן גאר עפעס אנדערש. עס רעדט זיך נישט נאר וועגן דעם ערב וועגן ערב דעם פאנאנדערפאל, פון דעם אמאליגן אידישן לעבן אין תחום המושב, נאר עס רעדט זיך אויך וועגן ערב דעם אויפקום פון דעם נייעם זיך-באוואוסטזיין פון דעם מאדערנעם אידן אין רוסלאנד, און פון די נייע באציאונגען בכלל פון ישראל בין העמים. די קאַנווע, אָדער דער פֿאָן פֿון דעם ראָמאַן, איז דער פּאָלעסיער קאַנט מיט זײַנע טונקל-טיפֿע װעלדער און זומפּן. צוליב דעם שרײַבערס מײַסטערשאַפֿט אין דער נאַטור-מאָלערײַ,

פֿאַרשטאַרקן דעם אַנגסט און דעם אומעט, דעם מענטשלעכן און די פּראַכט פֿון דעם פֿרילינגדיקן ווידערגעבורט און פֿון דעם זומערדיקן וואַקסן, דערהייבן די פֿרייד און דעם ליכטיקן אָפּטימיזם בײַ שעכטמאַנס פּערסאָנאַזשן. שעכטמאַן איז אַ וווּנדערלעכער ליריקער ווען עס קומט צו דער נאַטור-מאָלערײַ. און אמאל דאכט זיך מיר אז די שטארקסטע שטעלן פון זיין ראמאן זענען טאקע די נאטור באשרייבונגען. זעלטן ווען האבן מיר געזען אזאן עשירות פון נעמען, אידישע נעמען פון ביימער און פייגל, פארשידענע חיות, געוויקסן און אזוי ווייטער, ווי עס באשרייבט שעכטמאן זיינע פאלעסיער וועלדער. איך רעד איצט פארשטייט זיך אין זייער אן ענטוזיאסטישן טאן וועגן ערב, שפעטער וועט אויך קומען אביסל קריטיק, און איך מיין אז קריטיק איז דא אסאך, און ספעציעל ווען מען זעהט דעם ראמאן אין די פארשידענע פארמען וואס ער איז דורכגעגאנגען ווערן נאך בולט'ער די שוואכקייטן זיינע, אמאל איז דא באמת איבעריגע רעד זייער אסאך אן איבערפלוס פון רעד און די די נאטור באשרייבונגען די בעסטע זענען באמת מער געצאמט און מער פרעציז. אין צענטער פון דער דאזיגער געאגראפישער נאטור קאנווע שטייט די פרעכטיגע די שטאלצע ברייט פארצווייגטע אידישע משפחה באיאר. א דינאסטיע א גאנצע פון ישובניקעס, פון ארענדארן, פון פון קרעטשמערס, הענדלערס, בעל מלאכות, אידן גבירים און אביונים וואס באוואוינען די שטעטלעך, דערפער און כוטארס פון פאלעסיע. כ'מיין אז דער נאמען איז אויך אינטערעסאנט, בויאר, ווייל אין די סלאווישע שפראכן איז בויאר אן אדלמאן, א גוטבאזיצער, און די משפחה בויארן זענען טאקע אמת'ע מאגנאטן. נישט נאר אידישע מאגנאטן פון מאטעריעלע גיטער, נאר אידישע מאגנאטן פון גיטער אין דעם אמת'ן זין פון ווארט, פון גייסטיגע גיטער. און דערפאר האלט איך אז ס'איז נישט קיין צופאל וואס שעכטמאן האט אויסגעקליבן דעם דאזיגן נאמען פאר זיין דינאסטיע. שעכטמאן גיט אונז א פאעטיש-רעאליסטיש בילד פון דער משפחה בויאר.

באצייכנט די משפחה אויף אזאן אופן, און איך ציטיר, די בויארס, טוט עקיבא א טרויעריגן שמייכל, די בויארס זענען זייער א טשיקאווער שבט, דער דרייצנטער שבט ביי אידן. און א בויאר, זאגט עקיבא, איז א ווילדער אקשן, ער האט פיינט, ער האסט דעם יאוש, ער איז א געוואלדיגער בעל בטחון, מיר דוכט זיך אז די תורה ביים בארג סיני האבן גענומען די בויארס און ס'דאכט זיך מיר אז משה רבינו אליין איז אין תוך א גרויסער בויאר אהא. ענטפערט אפ עקיבא'ן ר' יצחק בויאר, איינער פון עלטערן דור פון דער דאזיגער פאטריארכאלער משפחה, ר' יצחק און ער שאקעלט צו מיטן קאפ, וואס אמת איז אמת, מיר גלייבן מיטן גאנצן הארצן, מיט דער גאנצער נשמה, גלייבן דארף מען קענען, מען דארף גלייבן ביזן סוף, טאמער חלילה טוט זיך אין דיר א וואקל, דער גלויבן אויס פארפאלן ביסט א לעבעדיגער מת. שלוס ציטאט. און דא אין דעם דאזיגן ציטאט דערזעען מיר טאקע דעם לייטמאטיוו פון דעם גאנצן ראמאן. דער כח פון גלויבן. דער כח פון גלויבן אין מענטשליכן לעבן. דער כח פון גלויבן אינעם אידישן לעבן בפרט. יעדער פון די הויפט העלדן פון דעם דאזיגן ראמאן, אדער ער פארלירט זיין אדער איר גלויבן, און ער זוכט אים אויף אויף אזא אדער אויף אן אנדערן אופן, אדער ער פארלירט אים, געפינט אים קיינמאל נישט, און קומט אום. אט דער גורל'דיגער קאמף פאר'ן גלויבן. איז דער לייטמאטיוו, איז דער וויכטיגסטער געדאנק פון דעם דאזיגן ראמאן. און אזוי ארום, אין זיין פארליבטקייט אין דער אידישער טראדיציע, אין זיין זוכעניש פון א גלויבן וואס וועט זיין אן אחיזה, אן אנהאלט אין איצטיגן לעבן, האט אלי שעכטמאן זיך ארויסגעריסן פון די ענגע גרעניצן פון דער אזוי-גערופענער סאוויעטיש-אידישער ליטעראטור און האט זיך פארבונדן מיט די רייכסטע און שאפערישע טראדיציעס פון דער גאנצער אידישער וועלט-ליטעראטור. אין דער פּרעכטיקע גאלעריע דאָרפס-אידן וואס שעכטמאן מאלט אונז, זעען מיר געזונטע און שטארקע מענטשן, וואס קענען די נאטור און ווייסן ווי אזוי זיך אריינצולעבן אין דער נאטור מיט איר גאנצער גוטסקייט און אויך מיט איר בייז. דאס זענען מערסטנטיילס הארמאנישע מענטשן מיט גאנצע נשמות, וואס קענען ליב האבן, קענען זיך טיילן מיט אנדערע ביזן לעצטן ביסן און שרעקן זיך נישט פאר גארנישט, אפילו ווען די סכנה איז זייער גרויס. און ס'איז פאר אונז קלאר, אז זייער איינגעפונדעוועטער שטייגער, זייער פארהייליגטע מסורה איז דער קוואל פון זייער שטארקייט און דער צייכן פון זייער אדל. די בויארס האבן אייגענע משפחה'דיגע מעשות, וועגן זייערע אבות, וועגן קידוש השם, וועגן די ניסים וואס זענען מיט זייערע פארגייערס געשען, וואס זיי היטן אפ און גיבן איבער מדור לדור. ווי א ירושה-זאך, א הייליגקייט. פסח צום סדר דערציילן זיי אן אייגענע מעשה פון אן אייגענעם יציאת מצרים, דער מייסד פון דער דאזיגע משפחה, פון דער דאזיגע דינאסטיע, מיט עטליכע הונדערט יאר צוריק, וואס זיי רופן אים עזרא אבינו, און זיין פרוי די מוטער בת שבע, האבן געשטאמט ערגעץ. פון די דייטשישע לענדער, און דער דאזיגער רב עזרא איז געווען א איד א גאלדשמיד, א מייסטער פון זיין פאך, און ער האט געמוזט אנטלויפן פון זיין היים צוליב אן עלילת דם, טאקע פאר פסח, נאך לאנגע און שווערע וואנדערונגען איז ער אנגעקומען אין די וועלדער און די זומפן פון פאלעסיע, און דארטן האט ער אנגעהויבן אויפצושטעלן דורות דורות. פון דער משפחה באיאר. פורים האט די דאזיקע משפחה אן אייגענע מגילה וועגן א נס וואס איז געשען וואס האט זיי געראטעוועט. און אזוי האבן זיי אנדערע מעשות, א מעשה מיט אן עלטער עלטער פעטער ר' טודרוס וואס איז געווען א איד א שניידער, א קינסטלער, א מייסטער אין זיין פאך, און אַמאָל האָט ער געדאַרפֿט אָפּנײען אַ קלײד פֿאַרן פּריצס בת-יחידה, און האָט קאַליע געמאַכט די סחורה, אַ זעלטענע אָריענטאַלישע סחורה, און עס האָט אים געדראָעט אַ שרעקלעכע שטראָף. דער פּריץ האָט געהײסן אים אָפּהאַקן די האַנט. ס'איז געקומען זײַן זון, אײנער אַ לעב-יונג, אַ װױלער יונג, יאָנטל, װאָס איז אױך געװען אַ מײַסטער אין זײַן פֿאַך, נאָר אַזאַ װילדער טיפּ, און יאָנטל האָט אָפּגעראַטעװעט רב טודרוסן, נאר אליין איז ער אומגעקומען ווייל די פריצישע בת יחידה האט זיך פארליבט אין אים, און דער פריץ האט אים באפוילן אז ער זאל זיך שמדן, און כאטש ער האט אפילו נישט געקענט דאוונען, כאטש ער האט אפילו נישט געקענט קיין עברי, קיין שייטל עברי, איז ער אומגעקומען על קידוש השם, און אט דער יאנטל האט ביי דער משפחה געהייסן יאנטל קדוש. אט די באיארישע מעשות, די לעגענדעס, אזעלכע. אזעלכע לעגענדעס ווי ש. אנסקי האט געזאמלט און פאראייביגט, זיי פארבינדן זיך מיט א מאטיוו, מיט א שורה פון דעם רוסישן פאעט אסיפ מאנדעלשטאם, עס לייענט זיך אין א אידישער איבערזעצונג די שורה אזוי, דער זיכרון איז אונזער פיין און אונזער פארמעגן. און אט די אידישע דינאסטיע האט געליטן זייער און זייער אסאך פיין דורך די דורות, נאר די משפחה האט אויפגעזאמלט א גרויס פארמעגן פון שטארקייט, פון גבורה, פון מאראלישע ווערטן, דורך די דאזיג דורך דעם וואס זיי זענען געלייטערט געווארן אין דעם דאזיגן פיין. און ס'איז אינטערעסאנט א ציטאט פאקט וואס א בויארישע טאכטער איווע זאגט אין א שמועס מיט איינעם פון די העלדן וואס איז שפעטער אראפ פון דרך הישר, איינער אדריאן וואס איז פריער געווען א רעוואלוציאנער און דערנאך געווארן א מסור, און זי פרעגט אים, ער איז פארוואונדעט געווארן אין קאמף. און ער זאגט ס'טוט זייער שטארק, און זי פרעגט אים ס'טוט אייך שטארק וויי? און ער ענטפערט יא שטארק, ס'איז אבער פון די ווייטיקן וואס דערהייבן און שטארקן, און איווע זאגט אים ווי איך בין אייך מקנא, מיינע אלע ליידן ביז אהער האבן נאר דערנידעריקט. און דאס איז א גרויסער סוד פון דער דאזיגער בויארישע משפחה. וואס די פיינען און די ליידן וואס זיי האבן דורכגעמאכט האבן זיי זייער טיף געטראפן, זיי האבן זייער געבלוטיגט און געווייטיגט, נאר זיי זענען קיינמאל נישט דערנידעריגט געווארן. און דא זעט מען זייער אן אינטערעסאנטן דורות ריס, און איינע פון די הויפט פראבלעמען פון דעם דאזיגן ראמאן איז טאקע דער דורות ריס, דער אזוי געריפענער דזשענערעישאן געפ, אין דעם ענגליש לשון פון די זעכציגער יארן. צווישן די גאלעריע העלדן פון עלטערן דור וואס האלטן זיך פעסט, וואס האבן אן אנהאלט אן אחיזה אין לעבן, און די גאלעריע העלדן פון יונגערן דור וואס בלאנזשען ווייט אוועק פון די אמאליגע קוואלן פון שטארקייט און כח און זיי האבן שוין נישט קיין אנהאלט אין לעבן און זיי פארלירן זיך, און טאקע א טייל פון זיי קומען אום צוליב דעם. איך וואלט געוואלט דערמאנען עטליכע פון די טיפן פון די פארשידענע דורות, נאר איך מוז זאגן איך האב היינט טאקע זייער א שווערע ארבעט, נישט גרינג צו רעדן וועגן א ראמאן וואס פארנעמט פיר ביכער, און אוודאי איז נישט מעגליך איבערצוגעבן דעם גאנצן סיפור המעשה מיט די צענדליגע פערסאנאזשן פון דעם דאזיגן ראמאן. נאר איך האף אז עס זענען דא מענטשן וואס האבן שוין געליינט שעכטמאן'ס ערב, און איך האף אויך אז עס וועלן זיין מענטשן וואס וועלן אפשר זיין פאראינטערעסירט איבערצוליינען אויב זיי האבן נאכנישט געלייענט. וואס איך וועל היינט פרואוון טון איז ארויסכאפן ציטאטן, ארויסכאפן פארשידענע שטעלן וועגן די פערסאנאזשן, און פרואוון באלייכטן די לאגיק פון דעם ראמאן. דעם גאַנצן געדאַנק אָדער הויפּט-מאָטיוו פון ראָמאַן דורך די דאָזיקע אַרויסגעכאַפּטע שטעלן און ציטאַטן. איינע פון די שענסטע העלדן אָדער פּערסאָנאַזשן פון עלטערן דור פון די בויאַרס איז די מומע ליבע. די מומע ליבע איז אַן אָרעמע, נישט פון רייכן צד פון דער משפּחה, נאָר זי איז אַלעמענס מומע. זי איז די טרייסטערן, זי איז די וואס ברענגט האפענונג און גלויבן אין די שווערסטע סיטואציעס אין די שרעקליכסטע צייטן, און ס'איז נישטא קיין מענטש אין דער משפחה וואס זאל זיך שעמען, וואס זאל עפעס וואס אויסבאהאלטן פון דער דאזיגע מומען. ס'אינטערעסאנט ווען איך טראכט פון די אידעאליסטישע, פון די ליכטיגע טיפן שעכטמאן'ס, פארבינד איך זיי מיט זיינעם א קאלעגע, אויך א סאוויעטיש אידישער שרייבער וואס איז געשטארבן מיט עטליכע יאר צוריק, וואס האט דאכט זיך מיר גע'חלומ'ט וועגן עליה, און האט נישט געהאט דאס מזל וואס שעכטמאן האט, אים צו לענגערע יאר, און דאס איז געווען דער פארשטארבענער איציק קיפניס. און איך מיין אז ס'איז דא אסאך בשותפות'דיגס צווישן די ווערק פון איציק קיפניס און עלי שעכטמאן. ס'איז אינטערעסאנט ווי נאר ערב איז ארויס מיט פֿופֿצן יאר צוריק האבן געוויסע שרייבערס צוליב פארשידענע סיבות געפריווט אנכאפן אן השפעה און זעהן א המשך פון א טראדיציע און מ'האט שעכטמאנען באלד צוגעשריבן צו דער טראדיציע פון בערגעלסאנען אדער פון נסתר'ן אדער פון פרץ מארקיש'ן און אזוי האט מען גערעדט זייער אימפרעסיאניסטיש אן באגרינדונגען אן פאקטן, איך מיין אז געוויסע השפעות קען מען אפשר געפינען אבער נישט אזוי גרינג און נישט צוליב אזעלכע פשוטע סיבות, נאר דאכט זיך מיר אז ס'דא עפעס בשותפות'דיגס, ס'דא עפעס זייער שטארק ענליך צווישן קיפניסס און שעכטמאנס שרייבן, און אפילו אין דער געאגראפיע. קיפּניס, דער באַזינגער און דער פֿאַראייביקער פֿון זײַן שטעטל סלאָוועשנע, דערציילט אונדז, אַז סלאָוועשנע איז געווען טאַקע אַ וואָלינער שטעטל, נאָר כּמעט פּאָלעסיע, זאָגט ער. און וועגן, און עס רעדט אַ העלד בײַ איציק קיפּניס אין איינע פֿון זײַנע דערציילונגען, און ער זאָגט אַזוי, מענטשן, ווער איז נאָך אַזוי שטאַרק ווי מיר? מע זאַפּט אַרײַן אין זיך אַזוי פֿיל צרות און אומדערטרעגלעכע ליידן, און מיר טויגן נאך אלץ צום לעבן, און איך מיין אז איך האב נישט געקענט געפינען קיין בעסערן ציטאט כדי ארויסצוהייבן די פערזענליכקייט פון דער מומע ליבען דורך אלע אירע ליידן, דורך די שרעקליכסטע יסורים האט זי געטויגט צום לעבן און זי איז געווען פארליבט אין לעבן. ווי איך האב געזאגט איז זי געווען די גרויסע טרייסטערן און איר'ס א ווערטל חזר'ט זיך איבער כסדר אין דעם דאָזיקן ראָמאַן, ווען עס קומען צו איר אירע משפּחה-מיטגלידער, אירע נאָענטע, זיך אַראָפּרעדן פֿון האַרצן, זאָגט זי אַזוי, מע מוז זיך גוט אויסוויינען, כּדי דאָס האַרץ זאָל נישט ווערן פֿאַרטרונקען אין אַ ים פֿון טרערן. און דאָס איז געווען דער זין און דאָס איז געווען די לאָגיק פֿון איר לעבן. דאס הארץ זאל נישט דערטרונקען ווערן אין טרערן, דער יחיד און דער כלל, דער פילגעפריווטער יחיד און דער פילגעפריווטער כלל, נע, זאלן נישט אומקומען אונטער די קלעפ פון די שונאים, נאר זאלן ווייטער ציען דעם פאדעם פון לעבן, ווי שווער דאס זאל נישט זיין, ביז מען וועט אריינציען דעם פאדעם אין א ליכטיגערן מארגן. און ס'איז דא א סצענע, זייער א וויכטיגע, אין דעם דאזיגן ראמאן ערב, ווי א יונגער בעל תשובה, א זון פון דעם גביר א בעל מקובל ר' נתן לאנדע, אבנר לאנדע נעמט זיך דאס לעבן, איך וועל עפעס זאגן וועגן דער דאזיגער סצענע שפעטער, און אז די מומע דערוויסט זיך אז א יונגער מענטש האט זיך אליין גענומען דאס לעבן, זאגט זי, נאר א טיפש וויל אוועק אוועק גיין פונעם לעבן, גאטעניו זיסער, איינמאל אין א טאג א שטיקל ברויט עסן און ארום גיין א בארוועסער זומער איבערן גארטן, און אזא איז איר פארליבטקייט, אזא איז איר פארווארצלקייט אין לעבן, און איך מיין אז ס'איז זייער קלאר אז דורך דער מומע ליבען, אזוי ווי דורך זייער אסאך אנדערע העלדן און פערסאנאזשן פון דאזיגן ראמאן, הערן מיר דעם שטים פון דעם הערן מיר די שטים פונעם מחבר. דאס איז א גרויסע מעלה אין געוויסע פרטים, און דאס איז אויך איינער פון די הויפט חסרונות פון דעם ראמאן, אבער וועגן דעם וועל איך רעדן שפעטער. צווישן עלטערן דור איז דא א העלד, א ברודער אדער א שוואגער פון דער דאזיגער ליבען, ר' יצחק, ר' יצחק דער קרעטשמער, אויך א איד נישט קיין נגיד, זיך זייער שווער געראנגלט. צוליבן שטיקל ברויט און צו דערציען די קינדער, און די קינדער זיינע זענען אומגעקומען אויף פארשידענע עקידות, א טאכטער אין א פאגראם, א זון וואס איז געשטארבן פון שווינדזוכט, א זון וואס איז פארוואונדעט געווארן אין דער רוסיש-יאפאנישער מלחמה פון נײַנצן הונדערט פֿיר, נײַנצן הונדערט פֿינף, אבער א איד וואס לאזט זיך נישט איינברעכן, און דאס איז ביי אים א מין אַ מין לאָזונג, ס'וועט אײַך נישט העלפֿן, איך וועל זיך נישט ברעכן. און ס'איז אינטערעסאַנט, ווי אַזוי אלי' שעכטמאַן באַשרײַבט דעם דאָזיקן פֿרומען ייִדן רב יצחק. ער איז אַ מין, ער איז דער תּמצית, דער עסענץ, אַ מין, פֿונעם גלות-ייִד. און שעכטמאַן באַשרײַבט אים, ווי ער גייט תּמיד אַזוי מיט איין אַקסל אײַנגעהויקערט. אזוי ווי ער וואלט שוין דערווארט נאך א קלאפ. אבער ס'איז גאר אינטערעסאנט מיין איך, אויב מ'וויל זיך דערגראבן צו די הויפט מאטיוון, צו די וויכטיגסטע מאמענטן פון דעם דאזיגן ראמאן. איך מיין אז שעכטמאן דער מחבר שטעלט אוועק צוויי אידן, צוויי העלדן, איינער אנטקעגן דעם צווייטן. און ער וויל זיי משפט'ן אין א געוויסן זין, ווייל ר' יצחק האט אויך א ברודער גבריאל וואס ער איז דער אמת'ער פאטריאך, דער שופט פון דער משפחה ווי איך האב אים אנגערופן, א איד א גבר, וואס צו די זעכציג איז ער נאך א יונגערמאן און איז א מענטש וואס לעבט מיט דער נאטור, א מענטש א טבע'דיקער, און ער. שטייט אין קעגנזאץ צום גלות איד, ער פילט זיך ווי א פארווארצלטער, א טיף פארווארצלטער אין זיין אייגענער ערד, ווי א טייל פון די פאלעסיע וועלדער, און יצחק, רבי יצחק דער גלות איד, איז פונקט אזא קענער פון די וועלדער, פונקט אזוי פארליבט אין די נאטור, נאר דאכט זיך מיר אז ס'איז דא איין אונטערשיד צווישן רבי יצחק'ן און גבריאל דעם פאטריארך. ר' יצחק פארשטייט זייער גוט אז כאטש היימלאזיגקייט איז זיכער נישט קיין מעלה, און היימלאזיגקייט איז זיכער נישט קיין, ס'איז א גרויסער בראך אין לעבן און אזוי ווייטער, און ער פילט זיך ווי אן אייגענער אין זיין סביבה, אבער ווען ער דערפילט אז מ'וועט אים ארויסטרייבן, ס'איז דא א סצענע ווי ער פארט אין וואלד, אזוי דער פעיזאזש, א פרעכטיגע נאטור באשרייבונג, ער פארט אין וואלד מיט די מומע ליבע און ער זאגט, די וועלדער, איך קען יעדן בוים, איך קען דערקענען יעדן מין פויגל אין וואלד און אזוי ווייטער, נאר מ'האט מיך געמאכט צו פילן אז גר אנכי בארץ, איך בין א פרעמדער דא אין לאנד. און נאכדעם ווי ער קומט ארויס פון תפיסה האט געהאלפן א טאכטער זיינער רעוואלוציאנערקע אנטלויפן פון לאנד און מען באפעלט אז ער זאל אוועק גיין פון דארף גייט ער אוועק אין שטעטל מיט זיין הויזגעזינד מיטן ביסל ארעמקייט זיין האבן גוטס און ער ווערט נישט געבראכן און ער בלייבט דער זעלביגער און ער פירט ווייטער דעם קאמף נאר גבריאל באיאר וואס האט זיך געהאלטן פאר נישט קיין פרעמדן, פאר אן אריינגעוואקסענעם אין זיין ערד, ווען ער דערהערט אז מען באפעלט אים צו פארלאזן זיין דארף, זיין כוטאר, זאגט ער, ניין, איך וועל זיך אקעגן שטעלן. ווען ער קומט ארויס פון תפיסה, האט ער דערזען אז זיינע זין האבן נישט געהאט זיין כח און זיין עקשנות, זיי האבן זיך דערשראקן, זיי האבן אונטערגעצינדן זייער הויף, זיי זענען אנטלאפן פון כוטאר און זיי האבן זיך באזעצט אין שטעטל, אז ער דערזעהט די חורבות, אז ער דערזעהט אז ער האט פארלוירן די איינגעזעסענע אלטע היים, ווערט ער אינגאנצן צובראכן און ער פאלט אוועק א טויטער. איז דאכט זיך מיר, שעכטמאן וויל אונז זאגן, אז כאטש אידן האבן זיך זיכער געפילט נישט ווי קיין פרעמדע, זיי האבן געפריווט בויען זייערע היימען, זיי האבן זיך איינגעהיימישט, זיי זענען נישט אלעמאל געווען אפגעפרעמדט פון דער נאטור, זיי זענען געווען א טייל פון דער סביבה. נאר ווען זיי האבן געמוזט אננעמען דעם יידישן גורל פון נע ונד, ווען זיי האבן דערהערט דעם לך לך, סיי דעם פריינטליכן סיי דעם שנא'דיגן, האבן זיי אנגענומען דעם יידישן גורל און דאס איז געווען זייער שטארקייט. די וואס האבן נישט געקענט בייקומען די ליידן פון גלות, וואס האבן זיך נישט געקענט דערהייבן העכער פון די ליידן, דורך אמונה, דורך אן אידעאל, האבן געמוזט אומקומען, נאר די וואס האבן געלעבט מיט'ן כח פון גלויבן האבן געקענט לעבן בלייבן. ס'דא נאך און נאך אסאך אינטערעסאנטע טיפן פון די העלדן פון עלטערן דור, איך קען זיי אלע נישט אויסרעכענען, איך וויל נאר דערמאנען איינעם, רב נתן לאנדע, א איד א גביר און א בעל מקובל, ס'גאר אויסטערליש דאכט זיך מיר אז א העלד פון א סאוויעטיש אידישן ראמאן, זאל זיין א בעל מקובל און נאך א גביר דערצו. דא איז דא א איד א סוחר וואס וואוינט אין אן אייגן מויער און ער איז נישט צופרידן מיט זיין רייכקייט און ער איז נישט צופרידן מיט זיין איבערגעזעטיגטע אין זיך צופרידענע סביבה פון זיין סוחריש ווייב און פון די קינדער וואס שטרעבן ארויפצוקלעטערן אויף די לייטער פון די געזעלשאפט, זיך אסימילירן, אפווארפן די אלטע אידישע ווערטן און זוכן מער טויגערישע. ער פארשליסט זיך אין זיין אייגענע ד' אמות אין זיין צימער און ער זיצט איבער א ספר וואס ער פריווט שרייבן, א ספר וואס הייסט קדושת השכינה, די הייליגקייט פון דער שכינה. אבער צום סוף. און ער וויל זיך מתייחד זיין מיט דער געטליכקייט, ער וויל זיך דערהויבן אין די העכסטע הייכן, און ער קען נישט. און צום סאמע סוף, ווען ער דערזעט אז זיין פארשלאסנקייט אין זיך וועט אים נישט דערהייבן, און ער זעט ווי מען האט איינגעזעצט די עלטערע העלדן פון דער משפחה באיאר אין תפיסה, ער קומט אויך מיט דער מאסע דעמאנסטרירן ביי דער תפיסה, און ער זאגט. אז זיין התבודדות האט נישט געדינט דעם רבונו של עולם, נאר זיין התבודדות האט געדינט דעם שטן. און ס'איז דאך קלאר, דא הערט מען אויך די שטימע פונעם מחבר, אז די אפגעזונדערטקייט, אט די ריין יחיד'ישע פריוון, זיך אליין צו רייניגן, זיך צו איזאלירן פון כלל, קען נישט דערפירן צו, צו קיין ציל, נאר. די אמת'ע לייט, די אמת'ע לייטערקייט אדער געלייטערטקייט, און די אמת'ע מאראלישע ריינקייט געפינט זיך ביי דעם יחיד וואס קען זיך פארבינדן מיט'ן כלל. אזוי ארום גייען מיר אריבער פון די העלדן פון עלטערן דור צו די העלדן פון יונגערן דור, און ס'איז אינטערעסאנט ווי די נאטור שפילט דא אזא וויכטיגע ראלע, ווי איך האב געזאגט איז די נאטור. שעכטמאַנען אַ מיטשפּילער און אַ מאָל אַן אַליינהערשער, די אַלע גרויסע סאָציאַלע קאָנפֿליקטן, די גרויסע היסטאָרישע צוזאַמענשטויסן און אויך די יחידישע קאָנפֿליקטן ווערן אויך אָפּגעשפּילט אין די סטיכישע נאַטור-כּוחות. און דער ערשטער העלד וואָס איך וועל דערמאַנען פֿון ייִנגערן דור, איז דער זון פון רב יצחק און פון רבקה, דער שטילער זומער ווי מען רופט דארט די איידעלע, שטילע, ליידנדיגע מאמע וואס טראגט דעם גאנצן עול פון דער משפחה, וואס דערפילט די אלע שרעקליכע קלעפ און פראטעסטירט קיינמאל נישט, נאר פריווט ראטעווען איר משפחה, פריווט דערהייבן דאס לעבן. איר זון דניאל איז א יונגער קינסטלער און ער פרואווט פארשטיין, ער פרואווט באנעמען די נאטור, אז די נאטור זאל אים דערהייבן, אבער ער געפינט נישט גענוג כח, און מיר זעען ווי ער שטארבט פון שווינדזוכט. און ס'איז אינטערעסאנט אז ער לאזט איבער א ירושה, א בילד, זיין געליבטע, איווע, די טאכטער פון גבריאל, וואס האט נישט חתונה געהאט מיט אים, די משפחה אירע האט איר פארשלייערט מיט א רייכן אידן מיט א סוחר, צוליב קאמפליצירטע עניינים, דאס איז געווען די מאמע אירע וואס האט געוואלט דערלעבן א נקמה אין דער גאנצער משפחה. אבער ס'איז אינטערעסאנט, דא זעט מען אויך א השפעה פון בערגעלסאן, דאס בילד, וואס דניאל לאזט איבער. ביי בערגעלסאנען, אויב איר געדענקט, אין דער בארימטער נאוועלע יוסף שור איז אויך דא אזא מין, קינסטלערישער מיטל ווי א קונסט ווערק, דאס הייסט די דאזיגע נאוועלע יוסף שור פון בערגעלסאן, אדער די קונסט בכלל, ווערט אפגעשפיגלט אין א קונסט ווערק אין דער דערציילונג. ביי בערגעלסאנען אין דער דערציילונג באשרייבט ער א בילד וואס א מאלער מאלט, און דאס דאזיקע בילד ווערט א סימבאל פון דער גאנצער קונסט, און אויך פון דעם יידישן היסטארישן גורל. און אזוי אויך ביי שעכטמאנען, כאטש איך מוז זאגן אז שעכטמאן האט נישט דורכגעפירט אט דעם סימבאל אויף אזאן עפעקטיוון אופן, ווי עס האט געטוהן דער מייסטער בערגעלסאן. דער דניאל מאלט א בילד פון א קו מיט אן אפגעבראכענעם הארן וואס שטייט אליין אויף דער לאנקע און איווע די געליבטע ירשנט דאס דאזיגע בילד און זי נעמט מיט דאס בילד אין אלע אירע וואנדער וועגן און דורך איהר ליידן. און צום סוף פון ראמאן זאגט זי אז איצט פארשטייט זי שוין דאס בילד ווי אזוי די קו איז געבליבן אליין אויף דער לאנקע און רעוועט. און דא זעהן מיר א סימבאל פון די אלע וואס האבן פארלוירן דעם גלויבן, פון די אלע וואס זענען געבליבן אליין,

אין דער ייִדישער ליטעראַטור מיט בערגעלסאָנס מירל הורװיץ פֿון נאָך אַלעמען. װײַל אױך איװע איז אַ יונגע פֿרױ, װאָס האָט געשטרעבט איבערצוּװאַקסן די באַגרענעצונגען, די קלײנשטעדלדיקע באַגרענעצונגען, די פֿיליסטערישע באַגרענעצונגען פֿון איר סבֿיבֿה, און קײנער האָט נישט פֿאַרשטאַנען איר שטרעבן. קיינער האט נישט פארשטאנען אירע חלומות. אויך ביי איר איז דא א לייטמאטיוו פון ראמאן ווי זי זאגט, א דאך איבערן קאפ איז נישט אזוי שווער צו געפינען, נאר א דאך איבערן לעבן זוך איך. און אזוי טראגט זי זיך ארום מיטן בילד פון דער פארלוירענע קו וואס איז געבליבן אליין אן א דאך, און אזוי זוכט זי א דאך

און זי האט שוין פארלוירן. ס'איז אויך דא איר קוזינקע, א טאכטער פון ר' איצ'ריקן חירות, זייער אן אינטערעסאנטער נאמען, איך וואלט טאקע געוואלט וויסן צי דאס איז געווען אן אנגענומענער פרויען נאמען ביי אידן אמאליגע צייטן, חירות, פרייהייט, וואס זי ווערט א רעוואלוציאנער, א רעוואלוציאנערין, און זי קויפט זיך אפילו א טויפשיין, כדי צו קריגן וואוינרעכט אין פעטערבארג, און פריער נעמט עס אן איר טאטע אזוי ווי שמד און ער זיצט שבעה נאך איר, און נאכדעם ווען ער פארשטייט אז זי האט געגעבן לאפקע-געלט כדי צו קויפן א טויפשיין, כאטש ער זאגט דאס איז אן עבירה, אבער אן עבירה ווי שמד איז דאס נישט, און ער פארשטייט איר געראנגל, און ער איז מיט איר, און ער העלפט איר אפילו שווארצן די גרעניץ אריבערצוגיין אין אויסלאנד, און צוליב דעם זיצט ער אין תפיסה און מאכט דורך פארשידענע גיהנומס.

צוגעגרייט פאר אונז דורכ'ן יידישען קלאנג-ארכיוו אין נאמען פון פרענסעס בראנדט, א פראיעקט פונעם יידישען ביכער צענטער אין אמערסט מאסעטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישע פאלקס-ביבליאטעק און דעם יידישען ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, פאול אדאמס פון דער פירמע